מלכים בית פרק כ ג, אין דעם פרק לערנען אונז ווייטער וואס דער מלך יאשיהו טוט נאכדעם וואס ער האט געטראפן די ספר תורה, און ער האט פארשטאנען אז מען דארף תשובה טון, ער האט געמאכט א גרויסע אסיפה, גענומען אלע, גערופן אלע זקני יהודה, אלע נביאים, די כהנים, יעדער איינער, כל העם מקטן ועד גדול, זיי אלע אריינגערופן אין בית המקדש, און זיי אויס, זיי געליינט דא ס'איז א גרויסע קריאת התורה, איינע פון די ערשטע פלעצער שטייט קריאת התורה געליינט פאר זיי, דער דער ספר הברית מ'האט געטראפן דער תורה, איז געשטאנען דער מלך אויפן עמוד, ס'הייסט אויפן בימה דארט וואס איז געווען אין בית המקדש, און ער האט געזאגט מ'גייט יעצט כורת זיין ברית, מ'גייט נאכאמאל מחדש זיין די ברית, צו טון וואס שטייט אין דער תורה, טון די מצוות, און שטייט טאקע ויעמוד העם בברית, דער עולם האט מקבל געווען און געזאגט אמן אז זיי גייען טאקע פאלגן וואס ס'שטייט אין דער תורה. שוין איז אז מקבל דארף מען טון למעשה, וואס האט מען געטון למעשה, האט דער מלך גערעדט פון דעם, מיט די כהן גדול, מיט די אנדערע כהנים, מיט די שומרי הסף, מען האט ארויס גענומען פון די בית מקדש, וואס ביז דעמאלטס איז נאך געווען די אלע זאכן וואס מנשה האט אריין געלייגט אין בית מקדש אלע געטשקעס, אלעס ארויס גענומען, אלעס וואס איז געווען פאר די בעל פאר די אשרה, פאר כל צבא ש, מען האט אלעס פארברענט, און. געשלעפט די עפר, די אש פון וואס דאס מען האט פארברענט און געשלעפט אין בית אל באלד מ'גייט זען וואס מען גייט טון דארט, און די אלע כהנים מען רופט זיי כמרים וואס מלכי יהודה האבן געמאכט פאר די אלע געטשקעס האבן זיי אלע געסטאפט, ארבעט מער נישט די אלע געטשקעס ארבעט מער נישט, און די אלע וואס זענען פאר די בעל פאר די שמש איז געווען אן א סוף געטשקעס אלעס האט ער פארמאכט אלע אנדערע געשעפטן האט אלע אנדערע בית מקדש און אלע אנדערע זאכן האט ער פארמאכט, ער האט ארויס גענו ס'איז געווען אן אשרה אין ירושלים האט ער ארויס גענומען פארברענט אין נחל קדרון. ווייטער האט געווארפן די אש אויף א קבר דארט וואס איז געווען בני העם און די בתי הקדשים ס'איז געווען גאנץ די בתי הקדשים קדשים מיינט צו אדער ס'מיינט זנות וואס איז געווען עבודה זרה אדער עפעס א עבודה וואס איז געווען עבודה זרה דארט פלעגן פרויען אורג זיין וועבן אזעלכע בתים לאשרה כ'ווייס עפעס עבודה וואס איז געווען אדער עפעס שיינע קישוטים וואס זיי פלעגן מאכן פאר די אשרה אלעס האט ער פארמאכט גענומען אלע כהנים וואס זענען געווען פאר די אלע געטשקעס, און מטמא געווען די במות, מ'וועט באלד זען ווי אזוי מ'האט מטמא געווען די במות, פון גבע ביז באר שבע, אלעס צעבראכן, אלעס וואס איז געווען, און די אלע כהני הבמות, אינטערעסאנט ער האט נישט געהארגעט די אלע כהני הבמות, וואס ער האט געטון איז, מ'גייט זען שפעטער, ער האט זיי נאר נישט געלאזט קומען יעצט אין די בית המקדש, ער גייט מאכן א גרויסן פסח, שטייט די כהני הבמות קען נישט גיין אין ירושלים זיי קענען נישט מקריב זיין אבער קען יא זיין פארט פון די כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם חג המצות למשל קענען זיי יא עסן די מצה וואס מ'עסט בכל מושבותיכם יעדער קען עסן מצה שטייט דארט שפעטער קען אפשר אפילו חולק זיין אין די קרבנות אבער קען נישט מקריב זיין זיי זענען פסול און כהני עבודה זרה זענען פסול געווארן און ס'איז געווען א תופת אין בגיא בן הינום איז געווען א פלאץ אזא תופת דארט פלעגט מען פארברענען אדער מעביר זיין בנו ובתו באש למולך אויך האט ער מטמא געווען. ס'איז געווען דארט סוסים, עפעס פערד, דאס זעט אויס א צלם פון א פערד, עס איז געווען מלכי יהודה האבן געמאכט פאר די זון, אלעס האט ער פארברענט, מרכבות איז געווען, מזבחות איז געווען וואס אחז האט געמאכט, האט ער אויך פארברענט, און פארשטייט זיך די מזבחות וואס מנשה האט געלייגט, די צוויי מזבחות וואס ער האט געלייגט אויך פארברענט. נאך אסאך זאכן דא שטייט די שטוב במות וואס שלמה המלך האט שוין געמאכט מ'האט שוין געלערנט אנהייב ספר שלמה המלך האט געמאכט במות פאר עשתרות פאר כמוש פאר מלכום פאר די אלע זאכן זענען געווען פון זמן שלמה המלך און זעט אויס זייט דעמאלטס ביז היינט איז נאך געווען ס'איז עפעס אזא מסורה פון שלמה המלך מ'קען עס נישט טאטשן ער האט עס מטמא געווען און צובראכן די מצבות אפגעשניטן די אשרים און וואס האט ער געטון אנגעפילט דא זעט מען שוין הייבט מען שוין זען וואס מיינט מטמא געווען ער האט אנגעפילט די מקום האשרה מיט עצמות אדם דאס הייסט מיט טויטע מענטשן ס'זאל זיין טמא טמא מת זאל זיך נישט קענען נוצן. יעצט איז ער געגאנגען צום מזבח אין בית אל דארט ווי ירבעם האט געוואלט האט געמאכט זיין מזבח, האט ער גענומען דעם מזבח צעשמעטערט די במה וואס איז געווען דארט צעשמעטערט, און דארט האט ער געזען ס'איז דא קברים, ס'איז געווען באגראבן מענטשן מ'פלעגט דארט באגראבן מענטשן, וואס האט ער געטון? ער האט ארויסגענומען די מענטשן פון די קברים און געלייגט זייער ביינער אויף די מזבח, אזוי האט ער מטמא געווען, דאס איז עקזעקטלי וואס דערמאנט אונז, די פסוק דערמאנט אונז, דאס איז אזוי ווי די איש אלהים, לערנען אנהייב ווען ירבעם בן נבט איז געקומען האט ער געזאגט עצמות אדם ישרף ישר, מ'גייט פארברענען מענטשן די אלע כהנים, די אלע חשובע מענטשן פון ירבעם בן נבט, וואס זענען געווען דארט באגראבן, גייט מען זיי פארברענען אויפן מזבח, מיט דעם גייט מען מטמא זיין דעם מזבח. יעצט, זיי געדענקען דארט די מעשה, ס'איז געווען א איש אלהים אשר בא מיהודה, וואס די לייב האט געגעסן, און ס'איז געווען דער צווייטער נביא, וואס האט זיך באגראבן נעבן אים, דא זעט מען וואס די ענד פון יענע מעשה בעצם, מ'האט געזען דארט א קבר, האט ירבעם יאשיהו געפרעגט וואס איז דעי ציון וואס זע וואס זע איך דא האט מען אים געזאגט אה דאס איז דער קבר פון איש האלהים וואס איז געקומען צו יהודה וואס ער האט טאקע מנבא געווען פונקטליך וואס וואס דו טוסט היינט האט ער מנבא געווען האט ער געזאגט אה אז ער איז געווען א צדיק גייט מען נישט לאזן זיינע ביינער מילא זיינע ביינער אויך די אנדערע ביינער פון די נביא שבא משומרון די נביא שקר צו נביא אמת ווער ס'איז געווען וואס האט אים איינגעלאדנט דעמאלטס איז אויך ניצל געווארן אזא טוב לצדיק טוב לשכנו טאקע געלונגען פונקטליך וואס זיי האבן געלערנט דארט. בקיצור אלע במות ס'איז געווען דארט אין שומרון האט ער אויך פארברענט, געטון אלעס די זעלבע זאך, יעצט האט יאשיהו געזאגט אז מ'האט געמאכט אזוי מען דארף מאכן פסח, שטייט דאך אין די זעלבע תורה אז מען דארף מאכן א פסח, שטייט מימי השופטים האט מען נישט געמאכט אזא פסח, נישט קלאר וואס מיינט אז מען זאל נישט מאכן קרבן פסח בכלל אבער על כל פנים קרבן פסח האט צוטון מיט מיט ווייזן עבודה זרה אז מען דינט דער אייבערשטן נישט עבודה זרה, ביז דעמאלטס איז געווען די אלע געטשקעס נאך אפילו בזמן יחזקיהו מען דארף פארשטיין אבער זעט אויס נאך געווען. און אזא פסח, פסח לשם האט נאר יאשיהו געמאכט, און ער האט מבער געווען אלע געטשקעס, בקיצור די פסוק פירט אויס דאס מאכט די פסוק א סיכום, כמוהו אזוי אזוי ווי אים איז נישט געווען אזא מלך ס'האט אזוי תשובה געטון בכל לבבו ובכל נפשו ואחריו לא קם כמוהו, עס איז נישט געווען די איינציגסטע מלך די גרעסטע בעל תשובה איז געווען יאשיהו המלך, אבער עס האט נישט געהאלפן, לא שב השם מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה, זייט כעס וואס איז געווען פון מנשה די אייבערשטער זאגט יא איך גיי למעשה נאך אלץ חרוב מאכן אפילו יהודה איך בין מואס די ירושלים אפילו אפילו נאכן תשובה פון יאשיהו שוין און ווער ס'וויל קוקן מער פון יאשיהו קען קוקן ספר דברי הימים אבער וואס איז די סוף פון יאשיהו זעט מען די גאנצע צדקות זיינע האט אים נישט געהאלפן ס'קומט פרעה נכה. פרעה נכו איז געקומען מלך מצרים קומען לוחם זיין מיט אשור, דורך געגאנגען ארץ ישראל, יאשיהו איז געגאנגען אין מגידו און זיך שלאגן מיט אים, און ביי די מלחמה איז יאשיהו געשטארבן, און מען האט אים באגראבן אין ירושלים, מען האט אים באגראבן אין קבר, אין זיין קבר, און ווער איז געווארן דער קעניג? יהואחז בן יאשיהו, יעצט יהואחז איז געווען דרײַ און צוואַנציק ווען ער איז געווארן קעניג, אבער ער איז נישט געווען אזא צדיק אזוי ווי זיין טאטע, ער איז שוין געווען זעלבע זאך א רשע געטון געגאנגען צוריק צו מנשה, אים האט פרעה נכו געלייגט אין תפיסה, האט אים געכאפט אין רבלה, געמאכט א עונש, ער האט געדארפט צאלן גרויסע טעקס, הונדרעט ככר כסף, און זעט אויס ער האט נישט געפאלגט, ער האט נישט געצאלט די טעקס גענוג, האט אים פרעה געמאכט אויס מלך, געמאכט זיין זיין ברודער אליקים זאל זיין דער קעניג, האט אים געטוישט צו יהויקים, פון אליקים צו יהויקים זיין נאמען, און יהויקים האט יא געצאלט פאר פרעה די געלט ער האט עס געבעטן פון די עולם געמאכט א גרויסען טעקס זאל זיי געבן פאר פרעה שוין און דאס איז די מעשה פון יהויקם און באלד וועלן מיר זען וואס איז געשעהן מיט ווייטער.